א דיק אויסגענוצט רעכנבוך, וואס אויף איין זייט איז עס געווען פארשריבן מיט כל'ערליי חשבונות, קענטיק אן איבערבלייב נאך א בוכהאלטער, און אויף דער אנדער זייט האבן זיך געטולעט אין דראבנע אותיותלעך זיינע טויזנט און איין ליד. וויפיל לידער א טאג האסטו געשריבן? האט קאהן זיך ניט געקענט אפחידוש'ן. דער פאעט האט צונויפגעקנעטשט די יאזשיקע ברעמען און זיך פארקלערט, איך האב אויסגערעכנט אזוי, טויזנט און איין ליד געטיילט אויף דרייסיג מאכט עס אויס דרײַ און דרײַסיק לידער מיט עטליכע גראמען א טאג. קאהן איז אריין עקשנות. און פון וואנען ווייסטו אז דו האסט געשלאגן א וועלט רעקארד? אפשר איז דא א פאעט אויף דער וועלט וואס האט אנגעשריבן אין משך פון א חודש טויזנט און צוויי לידער, הא? אויף אט דער שאלה האט לייזער וואלף ניט געקענט אזוי לייכט ענטפערן, און ער האט אונז א שיינע פאר שעה פארגעלייענט פון זיין מערקווירדיגער סעריע. אייניקע לידער פון דער דאזיקער סעריע געדענק איך. איך בין שוין לאנג ניט נאריש און ניט קלוג, נאר כיטרע ווי אן אלט געניטע שלאנג,

ווייל ס'איז זיי אומעטיג מיט גאט. פארוואס האקט מען אויס די וועלדער? די חיות זאלן קומען אין שטאט. אויסגעהערט מיט הנאה די לידער, זיך איבערצייגט אז מיט אונזער חבר איז גארניט געשען, איז שמשון קאהן געלאפן איבער דער גרינער בריק אנצוזאגן זלמן רייזענען די גוטע בשורה. אַ נידעריקער, מיט קרומלעכע פֿיס און לאַנגע, שױן צו לאַנגע הענט, פּראָפּאָרציאָנעל צו זײַן קערפּער. דאָס פּנים, אױסגעקנאָטן פֿון ברױנעם לײם. טונקל-גרינע, זיך כװאַליענדיקע אױגן, װי גראָז אונטער װאַסער. פּלוצעם פֿאַלט-אָפּ זײַן לײמיקע מאַסקע. די אױגן װערן העלער, זוניקער. די שווערע פאוואלע שפאנענדיגע פיס ווערן גרינג און פלינק ווי אין זיי וואלטן אריין פליגל. דאס געשעט איבערהויפט דעמאלט ווען ער שפילט אין פוטבאל. דער בעסטער שפילער פון דער שניפישיקער קאמאנדע הנשר. אז ער כאפט אן מיט די קרומליכע פיס די פילקע איז ער געגליכן צו א סקארפיאן וואס באפאלט זיין קרבן. מען קען זיך וועטן אז ס'וועט זיין א גאל.

לייזער וואלף איז אליין קיין מבין ניט געווען אויף זיין טאלאנט. ער האט ליב געהאט זיינע אלע טויזענטער קינדער מיט דער זעלבער פאטערליכער ליבשאפט. ניט געקענט אונטערשיידן פון א גרויס ליד ביז א לייכטער פאראדיע. דער גוטער זלמן רייזען, וואס האט געהאלטן פון אים א וועלט, פלעגט אים זעלטן אפגעבן א ליד צוריק, סיידן עס זענען געווען אין דעם ליד צופיל קללות אדער וואוילונגערישע רייד וואס דער רעדאקטער עסטעט האט נישט געקענט אראפשלינגען. אבער אויך אזעלכע לידער זענען געדרוקט געווארן אין ווילנער טאג, און דאס האט אפילו ארויסגעפירט פון געדולד איציק מאנגערן, וואס האט אין זיין אויסגאבע געציילטע ווערטער אנגעשריבן אן ארטיקעלע אונטערן נאמען דער ווילנער פעטרארקע, וואו ער האט אויסגעשייגעצט לייזער וואלפן און אויך זיין רעדאקטער, פארן אפדרוקן צוויי ליבע לידער, פולע ווי א מילגרוים מיט ליבע און קללות. אויך מיך, זיין נאענטן חבר, האט לייזער וואלף געהאט געווידמעט א ליד אונטערן נאמען פעסער באלאדע, אנגעפראפט מיט קללות פון א מארק אידענע. כדאי אבער צו באמערקן, אז מיט קללות און זידל ווערטער האט ער בלויז באווירט זיין פאעזיע, אין לעבן האט מען ניט געהערט פון אים קיין הויך ווארט, ער איז געווען שטיל און די איידלקייט אליין. דאס שרייבן איז אים אנגעקומען זייער לייכט. איך שרייב ניט נאר איך פארשרייב, די לידער שטעלן זיך ביי מיר גלייך אויף די פיס ווי קעלבלעך, און איך האב ניט וואס צוצוגעבן וואס אראפצונעמען פלעגט ער זאגן. די אומקריטישע מאס צו זיינע שאפונגען האט זיך אין לייזער וואלפן נוקם געווען. וואלט ער געקענט אפטיילן זיין גאלד פון פסולת, וואלט זיין בוך שווארצע פערל געווען א שעדעווער. ווען ער וואלט זיך מיישב געווען מיט נאענטע חברים וואס צו דרוקן, וואלט ער פארנומען אן אויבן ארט אין דער אידישער און אפשר אויך אין דער וועלט ליטעראטור. אז איך האב אים אמאל חבר'יש אנגעוויזן אויף זיינס א שוואך געדרוקט ליד, האט ער געענטפערט, געטע האט אויך גענוג שוואכע לידער, אבער סיי די שוואכע צוזאמען מיט די שטארקע זענען צוזאמען געטע. אמביציעס האט ער געהאט גרויסע, זיך פארמאסטן איינצונעמען דעם קאסמאס. ער האט זיך אפילו פארמאסטן אנצושרייבן דעם דריטן טייל פאוסט, און ער האט אנגעשריבן. א בילד פון דעם האט ער אוועקגעשיקט צו יוסף אפאטאשו פאר די ניו יארקער זאמלביכער. ס'איז אבער ניט געדרוקט געווארן. ווען אפאטאשו האט אין נײַנצן זעקס און דרײַסיק באזוכט ווילנע, האב איך אים געפרעגט הלמאי ער האט ניט געדרוקט לעיזער וואלפן. איר האט געלייענט? איז ער אויפגעשפרונגען, שוין איינמאל א פאוסט, גאָט האַלט דאָך די פֿיס אין אַ שיסל וואַסער, און אַ מלאך שנײַדט אים די הינער-אויגן. ס'איז אַ געמיש פֿון געניאַליטעט און משוגעת. איך ווייס ניט, צי אָפּאַטאָשו איז גערעכט געווען מיט זײַן אָפּשאַצן דעם דריטן טייל פֿאַוסט. איך האָב דעם דריטן פֿאַוסט, דעם דריטן טייל פֿאַוסט קיין מאָל ניט געלייענט, אָבער אָט די טשיקאַווע דעפֿיניציע האָט זיך ניט זעלטן געלאָזט אָנווענדן. איך וואלט ריזיקירט צו זאגן אז לעיזער וואלף האט געהאט די שטארקסטע דיכטערישע פאנטאזיע צווישן אונז אלע. ער האט אבער, אט דעם וויכטיגן שרייבערישן עלעמענט, ניט שטענדיג געקענט קאנטראלירן און צוימען. און ווייל ער האט ניט איבערגעביטן קיין אות, קיין קאמע, ליידן צומאל זיינע שאפונגען פון צופעליגע אויסדרוקן, און ניט איין פּרעכטיק ליד ווערט דורך דעם געניזוקט. זיין פּאָעזיע האָט זיך אָבער געטראָגן ווי אַ יונגער מעכטיקער שטראָם צווישן אַלטע ווילדע שטיינער, און ווער קען אָפּשאַצן וועלכע כוואַלע איז שענער, מוזיקאַלישער? שיין און וואונדערלעך איז דער שטראָם, וואָס טראָגט זיך אין דער אייביקייט. איינס איז זיכער, ער איז ניט געווען קיין געוויינלעכער פּאָעט, קיין זיסינקער דיכטער. אָט ווי ער זינגט וועגן זיך אַליין און וועגן זיין אַמביציע: און איך בין קיין מאָל ניט געוועזן מילד, מיין האַרץ איז אייביק ווילד, ווי אין פרייד אַזוי אין לייד, און רייסט זיך ווי אַ טיגער פון דער קייט. און רײַס זיך װי אַ שװאַרצער ים צום ברעג, װוּ ס'יובלען זוניק זינגענדיקע טעג. און איך בין אַלע מאָל באַגאַנגען זינד, כ'בין ניט געװען קײן קינד פֿון האָניק-האַרץ, נאָר װי אַ פֿערד אַן אײביק אײַנגעשפּאַרטס האָב איך געבראָכן צױם און שטאַל, און נאָך געבאָדן זיך אין גרעסטן װאַסערפֿאַל, און איך האב אלעמאל געלעכצט נאך רום, זאל איך ווערן טויב און בלינד און שטום אויב ס'וועט דער קאסמאס ניט געהערן צו מיין איך, אויב כ'וועל דעם וועלטרוים ניט ארייננעמען אין זיך, אויב איך וועל ניט אויפנאשן דעם ווייטסטן שטערן, אויב איך וועל די אייביגקייט ניט ווערן. געווען א צייט, אנהייב די דרייסיגער יארן, ווען לייזער וואלף איז געווען דער פאפולערסטער פאעט אין ווילנע. זיין רום איז אבער זעלטן ארויס פון דער שטאט. אט דער וועלט-דיכטער האט עפעס ניט געהאט קיין מזל צו דער וועלט. דערבארעמט זיך אויף לייזער וואלף'ן, האט אברהם ליעסין, דער רעדאקטאר פון ניו יארקער צוקונפט. ליעסין האט זיך דערקענט אויפ'ן מחבר פון טויזנט און איין ליד, ער האט געעפנט פאר אים די צוקונפט און ניט געקארגט קיין האנאראר וואס איז דעם דיכטער שטארק צוניץ געקומען. ער האט אים אויך געשריבן ווארעמע בריוו מיט אנערקענונג פאר זיין גרויסן טאלאנט. איבערהויפט איז ליעסינען געפעלן לייזער וואלף'ס סאטירע. ביזן יאר נײַנצן נײַן און דרײַסיק איז לייזער וואלף קיינמאל ניט ארויסגעפארן פון ווילנע. בלויז איין מאל איז ער דערפארן ביז גראדנע אויף א ליטערארישן אוונט פון יונג ווילנע, וואו ער האט געהאט גרויס דערפאלג מיטן פארלייענען זיין ליד די בולוואנסקע מויד וואס ער האט אנגעשריבן ווען ער איז אלט געווען אַכצן יאר. אט איז אט דאס וואונדערליכע ליד די בולוואנסקע מויד. פונקט ווי אין א בעל-עגלה-בויד, לעב איך די בולוואנסקע גרינע מויד, אלט געבאקן פון סאלדאטסקן ברויט. אויף דער געלער טערקישער מאשין, ניי איך, טרען איך, שטעפ איך פון באגין, ביז דער אוונט בלוטיגט אויפן שפין. ביי א שווארצן שטיקנדיגן קנויט פֿרעס איך ברויט מיט קרויט, מיט בוריקרויט, פֿאַרטרינקענדיק מיט ביטערזאַלץ אַ לויט. עס קריכט מײַן טאָג אַ רויטער, ווי אַ ראַק. מײַן פֿרײַטיק-ליכט איז געל-גרין, ווי מײַן באַק. מײַן שבת איז אַ לײַוונט-גרויער זאַק. איך וואַרף זיך אויפֿן שטרויזאַק, ווי אַ ראָב. מיט אַ פֿאַרביטערט רעטעך-װײַסן קאָפּ און שיט מיט ברױנע לעבער-טרערן, באָב! אָ, קום-זשע, בחור-לעב פֿון פֿײַנע לײַט, געשפּינט פֿון פֿלאַקס, געסטריגעװעט פֿון זײַד, און לײג זיך בײַ מײַן מײַלן בלױ, בײַ מײַן בײַלן-בלױער זײַט! אזויפיל יארן זוך איך אלץ און קלייב, די גייענדיגע העפטן נאדלען אין לייב, אך גאטינקע, איך וויל שוין זיין א ווייב. קום בחור'קע פון טערקישן פאסאן, מיין איין איינציגער זכר איז דער האן, וואס קרייט מיר אלע טאג אין פענסטער אן. איך האב א גרינעם פערציגער נדן, א קאלדרע פון א שעפס פון א באראן, שוין שלושים יאָר דערוואַרט איך דיך, מײַן מאַן. דער ווינטער וואַרפֿט זײַן טויבע וואַטע אָן, דער זומער טוט זיך גרינע שמאָכטעס אָן, דער אָסיען פּייגערט ווי אַ געלער האָן. איך, אין געהאַקטע וווּנדן, וואַרט נאָך אַלץ. כ'עס יעדן שבת ברויט מיט הינער-שמאַלץ, און כ'טרינק נאָך אַלץ און כ'טרינק נאָך אַלץ מײַן ביטער-זאַלץ. מיין מאן איז אלץ מיין טערקישע מאשין מיין זון איז אלץ מיין גלאטינקער ארשין מיין איידעלע מיין אייניקל איז נעדעלע דין דין מיין שוויגער איז די קאץ מיין שווער דער קאט מיין איידים איז דער פעכיג בלינדער קראט וואס האט אויף מיר שוין ערד געטאן א שאט. ווען יוד יוד טרונק דער בארימטער פראזאייקער איז געווען אין ווילנע ווי א פליט און כ'האב אים פארגעליינט אט דאס ליד האט ער געזאגט אז ביז איצטער האט ער אזא ליד ניט באגענגט אין דער גאנצער אידישער פאעזיע. דאס ליד האט א שטיקל געשיכטע. די בולוואנסקע מויד איז דער פראטאטיפ פון אן אלטער געשטופלטער מויד וואס האט געוואוינט אלס קוואטיראנטקע אין לייזער וואלפ'ס דירה. זי איז געווען אַ שנײַדערקע, מיאוס ווי דער טויט און אַלט ווי מתושלחס ווײַב. ווען זי האָט איבערגעליינט דאָס ליד אין טאָג, האָט זי מיט איר נאַרישן שׂכל פֿאַרשטאַנען, אַז דער אַכצן-יעריקער פּאָעט איז פֿאַרליבט אין איר ביז איבער די אויערן, און זי פֿלעגט ניט אַראָפּנעמען פֿון אים זײַנע בליקן. שפעטער האט זי געהאט אפילו שטילע טענות אז צוליב לייזערן איז זי פארזעסן געווארן ביזן גרויען צאפ אריין. אויף די ליטערארישע אוונטן פון יונג ווילנע איז לייזער וואלף'ס אן אויפטריט תמיד געווען א סענסאציע. אין די לעצטע יארן פאר דער מלחמה ווען פאליציי האט געלויערט אויף די יונג ווילנער איז זיינער אן אויפטריט געווען ממש א סכנה פאר אונזער פרייהייט. מחמת דעם, און דער עיקר מחמת קינסטלערישע טעמים, פלעגט מיר שמערקע ערב א ליטערארישן אוונט שטארק בעטן איך זאל דערגיין ביי לייזערן וואס ער וועט לייענען. איך פלעג עס מוזן מאכן זייער דעליקאט. און וואס וועסטו לייענען, לייזער, איך בין זייער נייגעריג? איך ווייס, א פאר לירישע לידער, פלעגט ער דאס רוב ענטפערן. די פאר לירישע לידער האבן אבער געקענט זיין, לידער אין אכט שפראכן, א סאטירע אויף גערינגן, אדער אזא משונה'דיג ליבע ליד ווי מאריאנע. די נאכט איז ווייס ווי א באנאנע. די שאטנס זיינען זיס ווי טארטן. וואו ביסטו מיין טייערסטע מאריאנע. די ציגן זינגען צארט אין גארטן.

צי וועל איך נאָך אַ מאָל באַרירן דײַן גאָטישן געקאַרבטן שטערן אין איין און זיבעציק קאָלירן? צי וועל איך גלעטן דײַנע אויגן? צי וועל איך פֿאַרבן דײַנע לאָקן? אַך, ניין, דו ביסט אַוועקגעפֿלויגן אויף אייביק, ווי אַ שווערער פֿלאָקן. דאָס ליד האָט דעם עולם אַ זעץ געטאָן אין קאָפּ ווי ניינציקער ספּירט. מע האָט געלאַכט און געוויינט גלײַכצײַטיק פֿון די איבערראַשנדיקע פֿאַרגלײַכן, פֿון די ווילדע אומגעריכטע פּאָענטעס, לייזער וואלף איז אבער ביים לייענען געווען פייערליך ערנסט ווי אויף א קיניגליכע לוויה. נאך מער האט דער עולם הנאה געהאט פון זיין שטארק ליד דער פרעסע יונג, וואו צוזאמען מיט גאליקער סאטירע זיינען אויך פאראן נביאישע שורות. קויפט מענטשן קויפט מיין וויכטיג בלאט. צען גראשן קאסט, געפאקט מיט נייס. ר' יאק האט חתונה געהאט אין ענגלאנד פאר דעם גרעסטן פרייז. אויסטראליע לאכט מיט גאלד אין מויל, און אזיע רירט זיך הייס געל פויל. קויפט מענטשן קויפט, צען גראשן נאר, די געלע פרעסע איז אין פלאר. דער קראך פון הונדערט טויזנט בענק, אין אזיע טאנצט די רויטע קרענק.

און דעמאלט דערמאנט מען זיך וואס אפאטאשו האט געזאגט וועגן דעם דריטן טייל פאוסט. אבער דער ווילדער וועלפישער לייזער וואלף, דער וואס האט זיך געווארפן מיט קללות און חרמות ווי א שיכור'ער מאגנאט מיט מטבעות, ער וואס האט ליב געהאט א שטיין צו ווארפן אין אייגענעם שפיגל און שפעטער הנאה האבן פון דעם צעשפליטערטן פנים,

האבן זיך געראנגלט בלויז דריי מיטגלידער פון דער גרופע, די מאלערין רחל סוצקעווער, שמערקע קאטשערגינסקי און איך. חיים גראדע, לעיזער וואלף, פרץ מיראנסקי און אלחנן וואגלער האבן באוויזן צו אנטלויפן אין טיף רוסלאנד. משה איצקע בארג, שמשון קאהאן, משה לעווין, דער מאלער בענצי מיכטאם, זיינען שוין פארשלונגען געווען אינעם אינגעווייד פון פאנאר. רחל סוצקעווער, מיינע א קרובה, פון די טאלאנטפולסטע מאלערס אין אמאליגן פוילן, האט אין געטא אפשר אויפגעמאלט מער בילדער ווי פאר איר גאנץ לעבן. אַ פּאָלאַק פֿון שטאָט, אירער אַ חבֿר פֿון די קונסט-קרײַזן, האָט איר באַזאָרגט מיט פֿאַרב און לײַװנט. זי האָט אױסגעזען אין געטאָ װי אַ יאָרצײַט-ליכט מיט צװײ פֿלעמלעך. אירע דורכזיכטיק-בלױע אױגן. זי האָט באַקומען אין געטאָ אַ יענװעלטיקן שמײכל, װי דער טױט װאָלט געלעגן צעשפּרײט איבער איר פּאַליטרע. מיר איז געראָטן מיר איז געראָטן אָפּצוראַטעווען איינס פֿון אירע געטאָ-בילדער, דער לערער און מוזיקער יעקבֿ גערשטיין אויפֿן טויטן-בעט. איך געדענק, ווי די מאָלערין איז געזעסן אויף אַ נידעריקן בענקל אין געטאָ-שפּיטאָל און געפֿירט איר פּענדזל. מיר האָט זיך דעמאָלט געדאַכט, ווען ס'וועלן אויסגיין אירע פֿאַרבן, וועט אויסצאַנקען איר לעבן. אויפֿן יונג-ווילנע-אָוונט האָט רחל סוצקעווער דעקאָרירט דעם זאַל. פֿון די ווענט האָבן אַראָפּגעלויכטן די פֿון איר געמאָלענע פּאָרטרעטן פֿון די לעבעדיקע און פֿאַרשניטענע יונג-ווילנער. בײַם אַרײַנגאַנג איז געהאַנגען דער עמבלעם פֿון אונדזער גרופּע, אַ ביימעלע איבער אַ געטאָ-טויער. ווען שמערקע קאַטשערגינסקי האָט זיך באַוויזן אין ווילנער געטאָ אויף די זיבן עקדהדיקע געסלעך, ס'איז געווען פֿרילינג נײַנצן צוויי און פֿערציק, האָב איך אים פֿאַרטרויט דאָס אָרט, וווּ כ'האָב פֿאַרגראָבן מײַן צוואה. דו אַליין וועסט דײַן צוואה צוריק אויסגראָבן נאָך דער באַפֿרײַונג, האָט ער מיר געטרייסט מיט זײַן גוטמוטיקן שמייכל. אזוי איז טאקע געשען, און אז איך דערצייל איצטער וועגן מיין טויטן ברודער, לעב איך איבער אויף דאס ניי דעם מאמענט ווען איך האב אויף סטראשון-גאס איינס פארגראבן מיט מיין צוואה ווי איך וואלט זיך אליין פארגראבן צווישן די חורבות. די גרינע לעגענדע, אזוי איז דער אונטערקעפל פון זיין בוך איך בין געווען א פארטיזאן, און א גרינע ליגענדע איז שמערקע געווען א גאנץ לעבן, ביז מיט קארגע צען יאר צוריק ווען ס'האט אים אנגעיאגט דער טויט אין הימל און אים פארברענט. אוי ווי ער האט געבענקט אין הימל נאך דער וועלטישער ערד. אין הימל איז דאך ניטא קיין וואלד וואו מען קען אנטלויפן, ניטא קיין זומפן וואו מען קען זיך באהאלטן, וואו מען קען קעמפן, צו זעקס יאָר אַ קײַלעכדיקער יתום, נאָר די װעלט איז זײַנע. ער נעכטיקט אױף אַ בױדעם און קושט זיך מיט די שטערן. ער שרײַבט אַ ראָמאַן יוגנט אָן פֿרײד, און מיט גרינער פֿרײד באַפֿליגלט ער די יוגנט. אױך אין געטאָ איז ער אַ גרינע לעגענדע, אַ לעבעדיק-צעבליטער פֿרילינג צװישן טױטע געסלעך.

זיינע ווערק איך בין געווען א פארטיזאן חורבן ווילנע און זיין גרויסע זאמלונג לידער פון די געטאס און לאגערן וועלן זיכער פארבלייבן אינעם אוצר פון דער אידישער ליטעראטור. ער האט אבער פארמאגט נאך עפעס וואס מיט דעם איז ער זיכער אומפארגלייכליך גרויסן טאלאנט צו פריינטשאפט, צו חבר'שאפט. ס'האט אידיש אויפגעהויבן דיך פון ווילנער ברוק. געווען איז דיר א מאמע אונזער ווילנער לשון, האסטו זי ניט פארלאזן ביז דיין לעצטן צוק און צאפל, ביז דיין ליכט אין אויג האט זיך פארלאשן, ווען ווייניג זיינען איר אין נויט געבליבן טריי, ביזטו געווארן איר נאך גינציגער געטרייער, און ביזט געלאפן א באהאגלטער מיט בליי, ארויס צו ראטעווען איר טייטש חומש פון פייער. אזוי באזינגט און באוויינט חיים גראדע שמערקע קאטשערגינסקען. און ענדיגן וועל איך מיין דערציילן מיטן איבערליינען פאר אייך מיין באלאדע פון יונג ווילנע געשריבן אין ישראל אין יאר נײַנצן זעקס און פֿופֿציק.

באגלייך מיט די בעריאזקעס איבער טויערן געזימסן. און אונזער חלום האט געחלומט בימים ההם, פון אויסגעלעזטער וועלט אין לויטער גרינסן. איז ענג דער ברונעם ווען די שטערן טרינקען זיין אין סוף. מיר האבן זיך געצויגן צו די שטערן דיינע ווילנע. אויך ווען מיט אונזער בלוט זיי האבן אנגעזאגט דעם סוף

ס'קומט לייזער וואלף מיט גרינע לידער. קומט פון גלות'טאן. אן אויפגעצוקטער פון זיין אייגן זינגענדיגן פייער. דאס ווילנע קינד וואס איז אוועק אין שניי פון דזשינגיס כאן. אין אויג א ווילדע רויז, אין מויל א בלייער. און ס'קומט דער שוסטער משה איצקע ווי נאפאלעאן האָט אױסגעשטעפּט מיט רױטע פֿעדים זײַנע משוגעתן. דער טױט איז ניט פֿאַר מיר, האָט ער געזאָגט, און אײנער קאָן זיך דורכרײַסן, יע-יע, מע זאָל ניט שפּאַסן. און שמשון, װאָס אַ פּאָטקעװע פֿון גאָלד האָט דער עסטעט געשמידט פֿאַר זײַן ציגײַנער-פֿערד, און װי אַ זאַנג אַ דינער געטראָגן זיך צו אים צו יעדן טאַנץ און קאַבאַרעט, ביז אָפּגעשימערט האָט זײַן קאָפּ אין האק פון א ליטווינער. און ער מיין געטא ברודער, ס'האט א מלאך אים באהיט אין מתים טאל, ער האט דעם טאל באהאנגען מיט גירלאנדן. געווען איז היימיש עפל וויין ביי שמערקען דאס געמיט. צוזאמען מיטן טויטן מלאך קומט ער פון די אנדן. ס באגלייט זיי וואגלער פון פאריז, א בליענדיגע צווייג, און פרצקע וואס קלאגט זיין ווילנע קדיש אין קאנאדע, און ווי א לייב ארויסגעריסן פון זיין אלטער שטייג, נאר איינגעשטאכן איז די שטייג אין אים, קומט חיים גראדע, און ווילנע קומט, און די וויליע, מיטן זעלבן שטעג.

און מיין לאנדסמאן תרתי משמע זיין סוצקעווער און זיין פרוי טייערער עולם פאר מיר אלס זיין דא צוזאמען אין דעם אוונט ווען סוצקעווער איז געקומען אהער און דערציילט אין די פראזע זיינע און געלעזן די באלאדע וועגן די יונגע ווילנע וואס איך מיין אז אפילו דא געפינען זיך אז פון ווילנע וואס זיי האבן געלעבט אין ווילנע איז פאר זיי דאס געווען איך מיין אזוי ווי פאר מיר א דערציילונג א אנדענקונג וואס מען דארף געדענקען אויף די וואס זיי לעבן נישט היינט און האבן געקענט שאפן אין די אידישע שפראך און אין די העברעאישע שפראך פערזענליך וויל איך אין דעם נאמען פון דעם קאנסולאט און פון מיין נאמען באדאנקען סוצקעווער אז זיי זענען געקומען דא אין שטאט, און באגריסן זיי, איך ווייס אז זיי פארן נאך ארום אין אפאר וואכן צו זיך באגעגענען מיט די אידן און זיך טרעפן די וואס זיי קענען זיי פערזענליך און געהערט פון אים און געלייענט סוצקעווער, אבער איך ווייס אז ער פארט אהיים צוריק צו ישראל וואו ער האט שוין פארשפעט צו שאפן פון דעם לעבן פון ישראל אין די יארן, און ווייל ער איז געווארצלט דארטן, און איך ווייס אז זיין טאכטער דינט יעצט אין מיליטער, ווייס איך אז וויבאלד ער איז נאך יעצט נאר ביי דעם יובל פון פופציג, פאר לאנגע יארן וועט ער נאך קענען באצייכענען און פארשרייבן דעם לעבן פון ישראל וואס מיר שאפן און בויען, און די רויטע זאמד וואס ער האט געזען אין מדבר סיני, וואס ער חלומט האט געחלומט באצייכנט אז עס זאל נאך גרין זיין, ווייל מען קען נישט געבן אן איניציאטיוו צו א דיכטער, צו א שרייבער, וואס ער דארף צו שרייבן, אבער איך מיין אז דאס וועט נאך ברענגען צו אים צו שרייבן יעצט ווען מיר האבן די פלאן און די פראגראמען פון די וואסער, אז די געלע פעלדער פון ישראל וואס וועלן נאך ווערן גרין, וועלן נאך דערציילט ווערן